טעארירן. דאס גייט זיין א שטיקל המשך פון ווי אונז האלטן, פרובירן אפשר צו מאכן א טראפ פראגרעס, נישט קיין סך, אבער אפשר אנקומען צו עפעס א עפעס א קלאר מהלך, אדער נישט, עטליעסט וויסן וואס איז נישט די מהלך. לאמיר לאמיר זיך דערמאנען ווי אונז האלטן, עס גייט זיין א נאך איין שיעור, כ'ווייס נישט נאך פסח וועט מען לערנען טרייען צו נעמען עפעס א אנדערע סוגיא, אבער ביז דערווייל דארף מען נאך אויספירן איין משהו. עס איז באמת אונזער אונזער סאבזשעקט איז מער כללי פון אלע אנדערע אלע אנדערע זאכן וואס אונז טון אלע אנדערע זאכן וואס אונז לערנען למשל זיי עס האבן געמאכט אזוי ווי א א העדער ס'הייסט די דרכי הלימוד וויאזוי וויאזוי צו לערנען יא וויאזוי צו ליינען דאס איז אויף אויף קען עס רופן די תורת ה אויב ס'איז דא ס'דא אזא גאנצע מקצוע אין אין די וועלט איז דא א מקצוע וואס הייסט הערמינוטיקס יא הערמינוטיקס הערמינוטיקס H-E-R-M. MEAUTICS, עפעס אזוי. הערמינוטיקס איז טייטש אינטערפרעטעישאן, ס'איז דזשאסט א פענסי ווארד, ס'מיינט די סעים טינג. אבער תורת ההערמינוטיקס, ס'איז מער ווייניגער נתחדש געווארן דורך אפאר דייטשע גוים אין די פאר הונדערט פופציג יאר צוריק, צוויי הונדערט יאר צוריק. און ס'איז עוסק אין די סוגיא, סוגיא פון פון מפרש זיין. ס'איז דאך א סוגיא פאר זיך.

האט עפעס א פירוש דארף מען וויסן וויאזוי עס מפרש זיין אויב דו פארשטייסט עס גוט יא ארט ארט אפרישיעשן ארט וויאזוי וואס די פשט איז דאס איז אלס מכללות יעדע יעדע תחום אין די וועלט כמעט יעדע תחום אין די וועלט האט אימפלייד אימפלייד א שטיקל תורת ה מ'קען עס רופן תורת ההערמינוטיקס אדער תורת הפרשנות תורת ה וויאזוי מ'איז מפרש יא מ'גייט אין ישיבה למשל איינער וואס גייט אין א ישיבה אין א ליטווישע ישיבה עטליעסט כ'ווייס נישט אין די חסידישע ישיבות. איז אפיציעל, אזוי זאגן זיי, צו עס איז מצליח אדער נישט ווייס איך נישט, אפיציעל זאגן זיי אז ער לערנט דיך נישט אויס די תוכן, תוכן וועסטו אליינס לערנען, מיט א חברותא, צו פאר ישיבה, נאך ישיבה, אין ישיבה קומט מען צו לערנען ווי אזוי צו לערנען, אזוי זאגט מען יא, ווי אזוי צו לערנען, טייטש מען גייט לערנען, נאר זיי טוהן עס אין א זייער, ווי אזוי טוט מען עס, זיי זאגן עס נישט בפירוש, זיי זאגן מען לערנט א גמרא, און סאמהאו אזוי האפן, דער ראש ישיבה האפט אז פון. פון אויסהערן גענוג מאל וויאזוי ער האט פארדרייט א גמרא, וועסטו קענען אליינס פארדרייען די גמרא, אקעי? אבער עטליעסט דא עפעס א מהלך וויאזוי מען פארדרייט עס, יא? עפעס א וועג. אז אונז האבן געטרייט צו טון די זאך וואס די אחרונים זייט איך ווייס שלייערמאכער אנדערע דייטשע גוים האבן האבן געטראכט לעצטנס, אז מען קען רעדן וועגן דעם באופן מפורש. אויף א מפורש'דיגע אופן רעדן ווי אזוי, וואס איז די יסודות פון דעם. און אונז האבן געברענגט, אונז האבן געלערנט אביסל אביסל רמב"ם וואס איז. כמעט די איינציגסטע, נישט ממש די איינציגסטע, אבער איינע פון די איינציגסטע וואס וואס טוט דאס בכלל, יא, ס'איז נישט ס'איז נישט אנגענומען, אידן האבן נישט ליב דאס צו טון, זיי האבן זייער פיינט דאס צו טון, צו טון ריפלעקשאן רופט מען עס, יא, זיך צו טראכטן וועגן וואס ער טוט, אידן טוען פשוט, על פי רוב, ווען מען גייט אין ישיבה אדער אין זוהר, אין עני פלאץ, כמעט, ער זאגט נישט זיין מהלך, ער געבט נישט ער געבט נישט קיין הקדמה צו מסביר זיין וואס איז מיין מהלך בעצם, אויך מען טוט ער עס, ער טוט עס און ער האפט אז דו וועסט אויספיגערן, איינע פון די, ס'איז א גוטע זאך אדער א שלעכטע זאך, כ'ווייס נישט אבער דאס איז א פאקט. אז אידן פירן זיך נישט על פי רוב צו טון אסאך, רעדן וועגן וואס זיי טוען, נישט ס'איז נישט די מנהג, ס'איז דא אפאר יוצאים מן הכלל, רב סעדי' גאון איז זייער זייער קלאר וועגן דעם, ס'איז זייער איינע פון זיינע גרויסע מעלות פון רב סעדי' גאון, בכלל ראשונים אביסל די רעשאנעל ראשונים אבער רב סעדי' גאון למשל וועסט לערנט נעמען איז וודאי זיינע הקדמות, באופן כללי ווי ער קען, ער מאכט זייער אסאך הקדמות, מאכט זייער אסאך קלאר וואס בעצם ער טוט, וואס איז וואס די רולס אוו די געים אר, רייט אזוי ווי מ'לערנט זיך שפילן שאך אן קיינמאל וויסן די רולס. אזוי לערנען אידן תורה מער ווייניגער. קוק קוק וויאזוי מען שפילט, זיי משמש תלמידי חכמים און וועסט אויספינען. שוין ס'איז א ס'איז א וועג, ס'איז נישט א משוגענע וועג, ס'דא. יא יא ס'דא ס'דא מעלות אין די וועג, מ'קען רעדן וועגן דעם באריכות, ס'דא סיבות פארוואס צו טראכטן אז ס'איז אפשר א גוטע זאך אפילו. ס'דא א גאנצע שמועס וועגן לענגווידזש, מען לערנט נישט על פי רוב וועט. איז אז מ'דארף יא. אז מ'דארף וויסן די כללים. אבער די כללים זאגט מען נישט, איז נישט קיין חלק פון די למידה, די כללים לערנט מען מכללה, דרך אגב כאילו. אזוי ארבעט עס געווענליך, פאר דעם הייסט עס שימושה און נישט למידה, אנישט וואלט עס געווען נאך א נאך א נאך א פרק למידה, יא. עס קען זיין ס'איז א גוטע ריזן, ווייל עס קען זיין ס'איז זייער שווער צו האבן כללים וואס זענען ריכטיג, און זיי האבן א כלל אין למדין מן הכללות, יא. אינטערעסאנטע כלל, אפילו במקום שנאמר, אפילו אויב מען לערנט, מען קען נישט לערנען פון קיין כלל, גוט ס'איז דא, עס איז דא אריכות וועגן דעם, מען קען טראכטן אז ס'איז א גוטע, אבער אזוי, איניוועי מען טוט עס נישט געווענליך, און ס'איז טאקע שווער צו טון. נאר למעשה ליידער ליידער ווען מען טוט טראכט יא און אונז ווילן דאך יא אביסל טראכטן ס'איז עפעס א עפעס א שגעון און ווען מען טראכט אביסל וועגן זייער בעיסיק זאכן באמפט מען גלייך אריין אין זייער בעיסיק פראבלעמען נישט אונז נישט נאר אונז האבן אריינגעבאמפט אין די פראבלעם נאר אזויווי איך זאג די די גוים די דייטשע גוים האבן גלייך סאיז גלייך זאג איך פאר טויזנטע יאר סאיז עפעס א פעלער מען דארף אריינטראכטן אין דעם אביסל מער אביסל מער אבער. אלעמאל זאג איך דאס, יא ווען מ'זעט א נייע מקצוע ווערט געבוירן, יא, ס'ווערט געבוירן הלכות, ווי איינער געשריבן דריי בענדער אויף הלכות קאפל, יא, דו ווייסט, תורת הכיפה, יא, ס'איז דא דריי בענדער, און אין די אלע דריי בענדער ווערט נישט דערמאנט צו א כיפה סרוגה איז כשר, ס'איז אלץ נאר נאר פשוט'ע חרדים, ס'איז נאך דא נאך נאך נאך בענדער צו שרייבן, איז ווען מ'זעט אזא זאך דארף מען טראכטן פארוואס איז נישט געווען ביז יעצט אזא זאך, יא, ס'איז דאך הלכה, א מנהג, כ'ווייס נישט וואס, עס זעט.

ס'איז זייער אינטערעסאנט ווען מ'טראכט אין די היסטאריע פון, און ס'איז דאך דא טעקסט, ס'איז דאך דא א טראדישן, ס'איז דא א אידישע טראדישן, ס'גייט מ'לערנט חומש, גמרא, מדרשים, מקובלים, ראשונים, אחרונים, ס'איז דא א גויאישע טראדישן, איך ווייס למשל די פילאסאפיקעל טראדישן, וואס איז א טראדישן וואס איז געבויט גג על גג, ס'איז די יום, ס'איז נישט סייענס ארבעט אביסל אנדערש אבער, פילאזאפיע און אזעלכע וואס מ'רופט די הומעניטיס. גייען שוין דריי טויזנט יאר וואס מען לערנט די זעלבע ספרים און מען איז מפלפל און מען לייגט צו און מען נעמט אראפ און דער זאגט אזוי איז דער פשט און יענער זאגט אזוי איז דער פשט און כמעט קיינער ביז ממש לעצטנס האט בכלל נישט געמאכט רולס פון כמעט נישט אין די אופן נישט געפרעגט די שאלות וואס אונז פרעגן וואס ווי אזוי ארבעט בכלל דאס אז מען זאגט אז מען לערנט אריין א פשט אין איינעם ווי אזוי ארבעט דאס ווער זאגט אז דאס איז די פשט אפשר איז עס נישט די פשט דארף מען דארף דאס וויסן אז ס'איז זייער לעצטנס מען קען טרעיסן פונקטליך ווער איז דער ערשטער וואס האט געפרעגט אזא שאלה וואס איך מיין צו זאגן איז. אין אנדערע ווערטער איז דאס צו זאגן, אונז זענען זייער צוגעוואוינט, און דאס איז אן אנדערע וועג פון פרעגן די שאלה וואס אונז פרעגן אלעמאל, און איך זאג אלעמאל, און אפשר בין איך נישט אינגאנצן היסטאריש גערעכט, אבער איך זאג אלעמאל אז אין די, ס'איז נישט אינגאנצן גערעכט, אבער עטליעסט אויף די שארפסטע אופן איז געווען,

וואס מיינט מ'זאל מבטל זיין? אה, בדיקת חמץ? ניין, דאס איז בכלל נישט וואס יענץ מיינט, דאס איז א דרבנן, סתם א מנהג. ס'איז גג על גג, אפסייד דאון יעדע זאך, קיין איין סטעפ איז נישט גראד. אזוי פירט מען זיך יארן לאנג, יא? די זעלבע זאך איז אין. נאר די כללים, ס'איז נאר די כללים. עס איז דא כללים, אבער ווער ווער האט אונז געגעבן די כללים? קענסט ווייטער גיין איין סטעפ פארדעם. יא, י"ג מדות העלפט נישט קיין סאך פאר דאס. על כל פנים. פארוואס נישט? וויזוי צו דרש'נען אויף דויטש? וויזוי מעג איך דרש'נען? יא יא יא יא, איך פרעג קיינער פרעגט נישט די קשיא, די שאלה איז וואס די מדות הדרש זענען, וויאזוי זיי ארבעטן, פארשידענע פרטים, אבער ס'פאלט קיינעם נישט איין צו זאגן וואס הייסט דרש, שטייט א פסוק, פארוואס פארוואס פארוואס מאכסטו נישט אזא רול, לכאורה די פשוט'ע רול, אזוי זאגט שפינאזע, די פשוט'ע רול וואס דארף זיין, איז אז מ'קען נישט צולייגן זאכן צו וואס ס'שטייט, דאס איז א פשוט'ע רול, און דאס לכאורה די שכל הישר, אזוי מיינען אונז, אונז מיינען אז דאס איז א שכל הישר, איך האב דאך א כלל אז שכל הישר איז פעיק ניוז, נישט אז ס'איז א שכל הישר, שכל הישר איז פראפאגאנדע וואס מ'זאגט פאר זייער אסאך מאל. ביז מען מיינט אז דאס איז א שכל הישר. אבער ער זאגט אז דאס איז א שכל הישר, אונז נעמען אן געווענליך אז דאס איז א שכל הישר, יא? למשל ס'קומט איינער און ער זאגט און ער לערנט און ער לערנט א פרשה חומש און ער זאגט קוק ער לערנט נישט קיין שום מפרשים, זאג מיר וואס עס שטייט, יא? וואס איז די מינינג? און און אונז נעמען אן אז דאס, כ'רעד נישט יעצט צו דאס קומט אן צו די ריכטיגע פשט, קען אוודאי זיין אז קומט אן צו די ריכטיגע פשט, כ'רעד יעצט פון די כלל. אונז קוקן אן אז דאס איז דאס איז די וועג וואס מ'דארף לערנען, עס קומט א צווייטער און ער זאגט קום הער, למשל שפינאזע זאגט ממש דאס, אין זיין לשון, כמעט, עס קומט איינער ער זאגט ס'שטייט אין די תורה אז די אייבערשטער איז געמאכט פון פייער, אזוי שטייט ה' אלקיך, מפורש'ע פסוק, ה' אלקיך אש אוכלה הוא, די אייבערשטער איז געמאכט פון פייער, אקעי? אזוי שטייט, יעצט ס'דא א וואס קען מען טון מיט די פסוק, אזוי שטייט.

אילאדזשיקעל. קען מען מעיין זיין וואס ער איז יא געמאכט און וויאזוי מען קען רעדן אבער זיכער נישט געמאכט פון פייער. דאס איז די זעלבע זאך עני גוף וואס איז א דעפינישן פון א דבר נברא. דאס קען דאך נישט זיין. איי עס שטייט. זאגט שפינאזא וואס זאל איך טון? משה רבינו איז געווען א טיפש איך קען דאך נישט העלפן. אויב אויב מען טאר נישט אריינלייגן קיין שום חיצוניות'דיגע הנחות איז עס א פשוטע הנחה. שטייט שטייט עס. זאגט ער אז עס איז נישט ריכטיג. אקעי עס איז נישט ריכטיג אבער וואס קען איך טון? איז יעצט דא צוויי אנדערע ווערטער. איז דא צוויי אנדערע שאלות. איין שאלה וואס עס שטייט. אנדערע שאלה איז וואס איז די אמת. וואס איז די אמת דארף מען טראכטן

יעצט האסטו א נייע שאלה, די בוק שטימט נישט מיט די מציאות, אקעי. קען מען זוכן תירוצים, מ'קען זיכער נישט זוכן תירוצים, אבער קודם דארפסטו וויסן וואס עס שטייט. דאס איז שיטת האפיקורסים. וואס מיינט שיטת האפיקורסים? כ'ווייס נישט, ס'קען זיין זייער שטייט ס'סאונד ס'סאונד זייער רעשענעל, ס'סאונד זייער מושכל ראשון אז אזוי דארף מען אז אזוי דארף מען לערנען. פראבלעם איז, און עס איז א פראבלעם נישט נישט נאר פאר די שיטות, ס'איז א פראבלעם פאר אלע שיטות. פראבלעם איז. אז ס'איז נישט עכט מעגליך דאס צו טון, דאס איז איין פראבלעם, קודם כל פראבלעם, זייער פעימאס פראבלעם, פראבלעם איז אז מ'קען דאס נישט עכט טון, ס'איז נישט דא אזא זאך נישט ווען מ'לערנט א ספר און נישט ווען מ'לערנט עניטינג וואס מען אלעס וואס ווי כ'זאג אלעס זייער אסאך זאכן וואס אונז טוהן איז א סארט מפרש זיין א סארט פירוש, ס'איז זייער שווער צו צו אראפנעמען די די פאקטן פון פון פון וואס דו פארשטייסט, וואס מיין איך? הער לאמיר נאר זאגן א אנדערע זאך, מ'קען זאגן, מ'קען טוהן א אנדערע זאך, קענסט זאגן, אזוי זאגט ער למשל, קענסט זאגן איך האב א סתירה פון אנדערע פסוק, חזל טוהן דאס אסאך מאל, יא ער זאגט נישט עס שטייט א פסוק אה עס איז דאך פארקערט, מ'מוז זאגן א פשט, ער טרעפט איינמאל א אנדערע פסוק ווי ס'שטייט וואס ער וויל ס'זאל האבן געשטאנען, נאכדעם פרעגט ער איז דא א סתירה, כתוב אחד אומר וכתוב אחד אומר, סאו דאס איז א וועג ארויס, יא, דאס דארפסטו פארשטיין, דאס איז א וועג ארויס, רייט? דאס איז א וועג ארויס. אפשר באהאלט ער עס טאקע פאר פסוקה? יא יא, ס'קען זיין. איך, ס'איז א וועג ארויס פון די פראבלעם. לאמיר זאגן אז אלעמאל דא א פסוק וואס איז פארקערט. כמעט אלעמאל דא א פסוק וואס איז פארקערט. אטליסט מ'קען מאכן, זאגן פארקערט. ס'איז א וועג ארויס. ווייל מיט אנדערע ווערטער זאגסט, איך, יעצט זאג איך נישט אז ס'איז דא א ספר, איך האב דאך א קשיא וואס די ספר גופא וואס זאגט. יא, מיניה וביה איז דאך שווער. דא זאגט למשל, שטייט השם אלקיך אש אוכלה, און שפעטער, אפאר פסוקים שפעטער דרך אגב, שטייט, לא ראיתם כל תמונה, אש קען מען דאך זעהן. א שווערע קשיא, גייט דרך אגב, מען קען עס נאר פארענטפערן אז זעהן מיינט אזאך אז מען קען זעהן, פייער קען מען נישט זעהן, עס איז א דבר שאין בו ממש. פארענטפערט. אויב אויב דאס וואלט געווען די גאנצע דאס פאר דאס מיין איך צו ארויסצוברענגען אז דאס איז נישט אזא שטיקל טריק, ווייל אויב וואלט דאס געווען אמת'דיג די סיבה, זאל דאך דער רמב ם זאגט, דער רמב ם יא, דער רמב ם טוט דאס, אין די ערשטע פרק יסודי התורה זאגט ער ווי אזוי ווייסטו דער אייבערשטער נישט קיין גוף, ווייל ווי אזוי ווייסטו אז דער פסוק זאגט אייבערשטער נישט קיין גוף, יא? שטייט טאקע די השם אש אוכלה און אזוי ווייטער, שטייט אויך את השמים ואת הארץ אני מלא, א פייער קען זיין אין די הימל און אין די ערד די זעלבע צייט. ווער? שלמה? אה, ס'איז א סתירה. מוז מען זאגן א פשט, און די פשט וועט שוין זיין וואס איך וויל זאגן. און איך וועל זאגן, און קום אהער, מ'קען מאכן א דוחק, עס מיינט אפשר יענע פסוק מיינט א משל, אפשר מיינט עס נישט מדה די זעלבע צייט, אפשר מיינט ער קען גיין פון דא ביז דארט, כ'ווייס, ס'איז אזוי שווער, אזוי שווער צו שטופן יענע פסוק, איז אזוי שווער צו מאכן די אנדערע פסוק פאר א משל, ס'איז דאך נישט די אמת'דיגע ריזן פארוואס אלעמאל ווען ס'איז א קושיא פארשטיי איך ס'איז בערך א, ווען מ'דארף זיין חזל ס'איז אלעמאל א טריק. זאג נישט אויס פאר קיינער, איך ווייס שוין פארוואס איך זאג דאס אויס. ס'איז כמעט אלעמאל א טריק. ס'איז קיין קיינמאל נישט, מ'האט פשוט געלערנט צוויי פסוקים און מ'האט זיך געמוטשעט וואס צו ענטפערן. ס'איז אלעמאל דא איין פסוק וואס אונז ווילן עס זאל זיין די מסקנא, אן אנדערע פסוק וואס אונז ווילן נישט, און אונז, אדער א דריטע זאך וואס אונז ווילן ס'זאל זיין א מסקנא אונז נוצן דאס כדי, עס איז ידוע די, עס איז ידוע די ווארט פון רבי חיים וועגן די, קענסט, קענסט רבי חיים'ס ווארט, יא? דאס איז א גוטע משל אויף די ענין, וועגן די עקידה, יא? געדענקסט? שוין. און דאס איז די נקודה, אבער על כל פנים, נחזור לעניננו. וואס? נחזור לעניננו, יעצט לאמיר צוריקגיין צו ווי איך האב אנגעהויבן ווייל איך דריי דריי אביסל זאכן. יעצט דאס איז די הנחה פשוטה וואס לויט די היינטיגע שכל, שכל וואס איז ר' ברוך שפינאזע מיט אנדערע מענטשן, יעצט זאג איך, איך וויל זיי מאכן קלאר, ס'נישט די זעלבע, עס קומט דער רן למשל אדער די רמבן, ער זאגט די רמבם זאגט א זאך, שטייט פארקערט, ער זאגט נאכאלץ נישט וואס ער זאגט, רייט? ער זאגט אז דו האסט פשוט פאלש אפגעלערנט, זייער אנדערש. א לאקאלע טענה, און מ'קען זאגן א זייער א ברייטע טענה, רמבן קען קומען און זאגן אנדערע, אז דער רמבם זאגט פשטים וואס כל התורה כולה שטייט פארקערט פון דיך, ממילא דיין פשט איז א פאלשע פשט, דאס דאס איז יעדע איינער מודה אז מ'קען עס טון, ס'נישט קיין, נישט קיין, דאס איז נישט קיין מעטאדישע מחלוקת אין די רמבם, ווייל דער רמבן איז אויכעט מודה אז ווען ס'וואלט געווען זיכער אז מ'דארף אזוי לערנען, ווען ס'וואלט געווען א גוטע ראיה, ווען ס'וואלט געווען א גוטע ראיה פון די אנדערע פסוק און אזוי ווייטער, און מ'וואלט געקענט מאכן זאל די פסוק זאל שטימען, וואלט ער מסכים געווען, ער זאגט אז דיין פשט שטימט נישט. גראדע, דו האסט דו האסט אריינגעלערנט אז איך ווייס אז מ'קען לערנען שכר ועונש מיט דרך הטבע, ס'קען נישט זיין, ס'מאכט נישט קיין סענס, און ביי די וועי, ער זאגט זייער קלאר, ס'מאכט נישט קיין סענס שכל'דיג אויך נישט. ס'איז קיינמאל נישט ריין אז אין אנדערע ווערטער, אין אנדערע ווערטער זאגן, ביי די רמבן איז נישטא קיינמאל די די זייט, כ'האב שוין גערעדט וועגן דעם לעצטע שיעור, אדער אנדערע שיעור. די רמבן, אנדערע, אסאך מענטשן דינגען זיך אויף זאכן וואס מענטשן זאגן, און זאגסטו, זאגסט א חידוש, אין פסוק שטייט אנדערש, וואס ליגט אין, איך האב א חומש, שטייט נישט אזא זאך, יא? דאס אבער איז נאך אלץ זייער אנדערש ווי מאכן א כלל אז מען טאר נישט אריינלייגן אין די חומש זאכן וואס שטייען נישט דארט. ענק פארשטיין די חילוק, יא? קען זיין מכללה איז דא דאס, אבער קען אויך זיין אז מכללה, ביידע זענען מודה אז מען קען יא אריינלייגן זאכן וואס שטייען נישט אין די חומש, אויב טאר תורה שבעל פה אדער די שכל אדער אזוי ווייטער, סך הכל דיינס גייט נישט אריין, ס'איז דא א חילוק, יא? איך זאג אז ס'דארף אריינפיטן, יעדער איז מסכים אז ס'דארף סאמהאו אריינפיטן, קיינער זאגט נישט אז, כמעט קיינער זאגט נישט אז מען קען אינגאנצן טון וואס מען וויל. איז דער זאגט אז ס'פיט נישט אריין, אויב ביי דיר פיט אין דיין שכל פיט עס אריין, מיין שכל פיט עס נישט אריין, אבער ער זאגט נישט אז מען קען נישט אריינפיטן זאכן בכלל, מען דארף פלעין אנהייבן פון חוקר זיין וואס עס שטייט אין אין ולא לא יוסיף אזוי ווי מארטין לוטער האט געזאגט סאלא סקריפטורא רייט, דאס האט קיינער נישט געזאגט דאס איז ליטערלי שיטת הקראים, כ'מיין קיין שום רבנישע איד האט זיכער נישט געזאגט אפילו די קראים האבן עס אויך נישט עכט געקענט זאגן רייט, וואס איז מיין נעקסטע סטעפ, אבער די קלענסטע זאך וואס איך וויל זאגן. און דארף דארף דארף דאס אביסל מען עומד זיין דארף עומד זיין אז דאס די סטעיטמענט צו זאגן אז ס'נישט קיין נארמאלע זאך און שפינאזע זאגט דאס אויפן רמבם נישט קיין נארמאלע זאך דו נעמסט די תורה דו מאכסט פון דעם כבתוך שלך און ער זאגט ממש די טענה אז יעדע איינע זעהט אויס אז יעדע איינע טרעפט אין די תורה וואס זיי ווילן טרעפן קיינער זאגט נישט וואס די תורה וויל זאגן און שפינאזע זאגט אפילו אז.

און ממילא ענדערש פון דאס גלייבן בין איך מהרהר הרהורי כפירה אויף דאס וואס מען רופט שכל הישר. און וואס איז מיין ראיה? ווייל למשל ס'איז דאך נישט נאר אין די תחום, ווען ס'וואלט געווען נאר ביי די רעליגיעזע מענטשן וואס אזויווי שפינאזע האבן נגיעות און דער רב וויל בלייבן רב און דער כהן וויל בלייבן דער כהן און אזוי ווייטער וואלט איך געקענט פארשטיין. אבער ס'איז דאך אזוי אין אלעס, נישט נאר אין נישט נאר אין די די רעליגיעזע זאכן זענען אזוי, אין די איררעליגיעזע זאכן די זעלבע זאך. אזוי למשל די די איינע פון די גרויסע זאכן וואס די די. שלייערמאכער מיט זיינע פרענדס וואס האבן אינווענטעד די תורת ההרמינוטיקס, זיי האבן געהאט א גרויס פראבלעם מיט וויאזוי מען לערנט אריסטו און פלעיטא, און עס איז דא א מסורה פון טויזענטע יאר, כ'מיין דריי טויזענט יאר זייט מען האט געשריבן די בוקס פון פלעיטא און פון אריסטאטל איז דא ישיבות וואס, זייער ישיבות ליטערלי, זיי האבן געעפנט א די אקעדעמיע האט מען עס גערופן, יא פלעיטא'ס אקעדעמיע, אריסטאטל האט געהאט א לייסיעם, ס'האט געהאט אנדערע נעמען, און זיי זענען געווען יורשים און זיי האבן זיך גערעכנט אלס דער ישיבה פון די יורש פון די חברה, און זיי האבן קיין איינער פון זיי האט נישט געלערנט פשוט פשט. קיינער, נישטא אזא זאך. יעדער איינער זאגט דער רבי זאגט דאס האט ער געמיינט צו זאגן, צווייטער זאגט ער האט געמיינט צו זאגן עפעס אנדערש, ס'דא אסאך מחלוקת. וואס דער, יא אוודאי. ס'איז נישטא סתם מסורה, ס'איז דא אפילו תורה שבעל פה, ס'דא זאכן וואס זיי זאגן, דאס האט דער רבי געזאגט אויסנווייניג, ער האט געזאגט אז מען טאר עס נישט אראפשרייבן, נאר עפעס א סוד, איש איש מפי איש מפה לאוזן, און שפעטער איז דא אפאר, אביסל האט ער אראפגעשריבן, ס'דא זאכן וואס אונז ווייסן אז ס'איז געווען א סוד, אונז ווייסן עד היום הזה נישט וואס ס'איז געווען.

צי אין די רעליגיעזע נוסח, אזוי ווי מארטין לוטער זאגט, אדער ווי שפינאזע, ס'איז זייער ענליכע איידיעס, יא, די גאט האט דאך געשריבן די בוק, איז וואס מאכסט דיך נאריש, זאגסט אים וואס צו זאגן, קוק אריין, אדער סתם, א מענטש האט געשריבן א בוק, מסתמא האט ער געשריבן וואס ער מיינט צו זאגן, כ'מיין פארוואס זאל ער שרייבן פארקערט, כ'מיין, אזוי טראכטן אונז, די נארמאלע, א מענטש שרייבט א, שרייבט ער וואס ער מיינט צו זאגן. די הנחה איז א מחודש'דיגע הנחה, חידוש גדול ונורא ועצום, וואס איז געבוירן געווארן, איך ווייס נישט אפילו וועלכע טאג, איך ווייס אפילו וועלכע טאג ס'איז געבוירן געווארן.

אז די חידוש איז א חידוש חדש שלא היה לעולמים, און ווען מ'זעט אזא זאך דארף מען עטליעסט האבן אביסל הרהורי כפירה וועגן דעם, ס'איז נישט אזוי פשוט, ס'קען נישט זיין אז דאס איז די שכל הישר וואס יעדע יונגל טראכט, וודאי פאר דריי טויזנט יאר, כ'ווייס נישט ווי לאנג די וועלט שטייט, טראכטן מענטשן זיי טראכטן נישט דאס. יעצט קען מען טרייען אויספיגערן וואס זיי האבן יא געטראכט, אדער מ'קען פרובירן צו ווייזן אזוי ווי די עולם דא זאגט שוין, מ'קען פרובירן צו ווייזן פארוואס דאס, די וועג פון. פון פשוט זאגן וואס ס'שטייט איז נישט מעגליך, ס'איז נישט עכט מעגליך. ס'איז נאך א זאך וואס מ'קען טון. אדער וואס קען מען טון? ס'נישט קיין איינמאל שטייט נישט אין די גמרא, ס'איז דא א מחלוקת צווישן אביי ורבא, ער זאגט פון וואס קומט די פסוק, פון וואס קומט די פסוק, וועלעכע תוספות קומט די פסוק, האט נישט אן איבעריגער לימוד. דיי נעווער גאו אוט אוו די פרעים. העי וועיט א סעקאנד, פארוואס שטייט עס נישט? דיי נעווער גאו אוט אוו די פרעים.

נו, וועט ער טענה'ן, זאגן, דער מינימאליסט, מינימאליסט קען זאגן, מינימאליסט קען זאגן, איך ווייס נישט, איך ווייס אז ס'דא א סתירה, אדער קען מען טוהן דאס דא, ס'דא אנדערע, ס'דא עצות פאר דעם, ס'דא די מאסט פשוט'סטע עצה, רייט? מ'קען מכיר זיין אז ס'דא א סתירה, מ'קען זאגן אז צוויי אנדערע מענטשן האבן עס געשריבן, פארשידענע אזעלכע סארט תירוצים, בעיסיקלי די סעים מהלך, רייט? ער זאגט איך קען נישט, ס'נישטא אזאך א תירוץ פאר א סתירה, וואס שטייט שטייט, אז עס שטייט דא אזוי און דארט אזוי.

יעדער נעמט עס בפשטות אז די אז די פסוק וויל עפעס לאזן הערן, און אז די פסוק וויל נאר דיר זאגן די אמת, אז באמת איז די צוויי א סתירה, אז ער וויל מיך עפעס לאזן הערן זאגט ער דאך נישט די אמת, קיינעם פאלט אבער נישט איין פאר נאו ריזען סתם צו פארדרייען די קאפ זאגט ער ליגנט. נישטא קיין סיבה, וואס מוז זיין אז ס'איז געווען צו זאגן די אמת? אויב ער זאגט זיכער ליגנט דאמאלס לערנט מען דאך נישט. ניין, ער קען נאך אלץ זיין שקר, ער וויל אונז פארדרייען די קאפ.

ווייל איך וויל דרייען א קאפ, אדער ווייל דו האסט נישט געוועסט, אדער ווייל די רמב ם האט דאך א ליסט, געדענק אין רמב ם, געדענק אין רמב ם אין זיין הקדמה האט א ליסט פון ריזענס פארוואס עס קען זיין סתירות, יא עס קען זיין אלע מיני סיבות, די אלע סיבות קענען זיין. אזויפיל סתירות? אלעס קען זיין, איך ווייס נישט, וואס איז די שאלה, פארוואס עס איז דאך דא, דאס איז דאך די פאקט, שאלת איז דא א תירוץ פאר די אלע סתירות.

ס'הערשט א תירוץ. גייט אריין די הענט אין די באקס נעמט ארויס א תירוץ. און זאל ער זאגן ענק. סאו יעצט חוץ פון דעם וואס דאס איז נישט די נאטירליכע הנחה, די נאטירליכע הנחה און אזוי ווי מען קען זען פון דעם וואס איז זייער שווער אדער כמעט אוממעגליך אדער אינגאנצן אוממעגליך דאס צו טון, עס איז כמעט לאדזשיקלי אוממעגליך צו טון צו פשוט ארויסנעמען פון א ספר וואס עס שטייט ווייל ערגעץ ווי וועסטו אריינלייגן עפעס א הנחה למשל אז דאס איז א ספר. אפשר איז בכלל נישט קיין ספר? אפשר איז עס א קאוד וואס מ'דארף לייענען פון א טעלעפאן בוקס, שטייט די טעלעפאן בוקס נעמען פון אלע מלאכים. איך בין סיריעס פרדס דעטס איט עס. זוהר. שיינעם ספר נישט ברויכן. יא. אפשר אפשר דארף מען עס ליינען בעקווארדס, אפשר דארף מען עס ליינען פון ליינען כל ישראל צוריק. ס'דא כללים. דיס כללים דאנט סעי. נאו יו אר אלרעדי אימפאוזינג סערטען הנחות, און דו אימפאוזט דו אסומסט אז ס'רעדט אויף לשון קודש, אפשר איז עס בכלל געשריבן אויף א אנדערע שפראך וואס פונקט ס'איז דא א פשט אויף לשון קודש פאר רוב ווערטער, ס'טאקע דא אפאר ווערטער וואס אונז ווייסן נישט, למשל יגר שהדותא, דאס ווייל באמת די גאנצע תורה איז אויף א דריטע שפראך, נאר נאר דאס וואס אונז רעכ פארשטייען רוב ווערטער ווייל אונז זענען מיר גענוג קלוגע חכמים און געלערנט גענוג לאנג די תורה, מ'האט פשוט אויסגעטראכט א פשט פאר רוב ווערטער, ביי די אפאר ווערטער האט מען נישט מצליח געווען דאס א ראיה, מ'קען זאגן אזוי. יו מייט פיינד סאמאן דעט סעיז דיס. עקזעקטלי דעטס מיי פוינט, איך טריי צו שטעלן נישט נאר ווייזן אז מען זאל עס נישט שטעלן. וואס הייסט ס'דרוקט מיר נישט? יא איך וויל נאר ווייזן אז לאגיש פילאזאפיש. אוודאי נישט. אוודאי נישט. אוודאי האט זיי נישט געדרוקט, ווייל זיי האבן געהאט א געוויסע סעט פון הנחות חיצוניות, חיצוניות לטקסט, און דאס האבן זיי געהאט פארשטאנען. און וואס זענען די, וואס זענען די ליסט פון הנחות? אפשר איז דאס די י"ג מידות, אפשר דאס איז עפעס אנדערע הנחות וואס איז נאך פאר, פאר די י"ג מידות. נו. יעדער מענטש וואס עפנט בראשית טראכט נישט די שאלה. דו טראכסט עכט נישט די שאלה. ווייל ס'איז, אבער דאס איז, דאס איז נישט פילאזאפיש גוט. די גאנצע חכמה פון זיין א פילאזאף איז צו טראכטן אזעלכע שאלות.

אונז זענען משוגע, אקעי, אונז זענען אלע משוגע, וויטגענשטיין האט געזאגט פילאזאפן זענען קראנקע מענטשן, ווייל זיי פארשטייען נישט פשוטע זאכן וואס יעדער איינער פארשטייט, ס'איז זיין ענין, יעצט לאמיר מאכן פילאזאפיע, ווייל יעדער איינער פארשטייט אז אז אז טאג איז טאג און נאכט איז נאכט, און ער ווייסט אפשר נישט, און אזוי ווייטער, דאס איז די גאנצע חכמה, און ווען מ'טראכט אריין, און דאס איז א וויכטיגע זאך, דא קומט מען, מ'דארף טראכטן וועגן דעם בפני עצמו, אבער ס'איז א ס'איז זייער א ריכטיגע זאך, און איך פארדעם נוץ איך כסדר, און ס'איז נישט אזוי ווי דו זאגסט, ס'איז אביסל. דא א טריק אין דעם וואס איך טו אבער פאר דעם נוץ איך כסדר די דוגמאות דא אנדערע מענטשן אין אנדערע תקופה אין אנדערע תרבות אדער אין אנדערע קולטשער אין אנדערע געגענט וואס טראכטן אינגאנצן אנדערש וואס ביי דיך דאס איז א סברה דאס וואס אונז רופן א סברה א שכל הישר איז א משונה'דיגע פראבלעמאטישע זאך ס'איז אזוי פראבלעמאטיש ווייל ס'איז נישט סך הכל א ליסט פון בייעסעס הטיות וואס א מענטש האט וואס דאס זאגט ער אז ס'איז א שכל הישר ווייל ווייל ס'שטייט טאקע נישט, אין אנדערע ווערטער ס'איז דאך פונקט פארקערט די וואס רוב מענטשן זאגן אז דאס אזוי ווי דו זאגסט שטייט בראשית ברא אלקים, ס'שטייט נישט בי"ת רי"ש אל"ף אזוי ווי די רמבן זאגט, איז דאס וואס ס'שטייט וויל איך טון, דו זאגסט א חידוש, נישט מסתבר. איך דארף וויסן וואס איז פשט אין אלקים. נכון, נכון, איך מיין אז ס'איז א זייער פראבלעמאטישע זאך, א פיליסאפיש זייער א פראבלעמאטישע זאך, והא ראיה, דארפסט דיך נישט גיין צו ווייט צו זען אז ס'דא מענטשן. וואס האלטן וועגן רוב זאכן וואס דו טראכסט אז ס'איז א שכל הישר טראכט ער פונקט פארקערט. אדער וועגן אסאך אזעלכע זאכן. יא. יא אוודאי. צדיק, ענק ווילן רעדן וועגן פאליטיק אפשר? אה, די אלע משוגעים, די לעפטיסט, די רייטיסט, וואטעווער, די משוגעים פאר דיך. אבער זיי זענען נישט, זיי האלטן זיך נישט משוגע, זיי האלטן זיך נארמאל. זיי האלטן אויך אז ס'איז א שכל הישר.

אז מ'זאל וויסן, לאמיר לאמיר פרובירן די מעטאד, די גאנצע פילאזאפיע, מיין די אריסטו און און פלעיטא, די אלע מענטשן, זיי האבן זייער געווען, זיי זענען זייער באזארגט וועגן די פראבלעם, און לכבוד דעם האבן זיי מחדש געווען גרויסע חידושים, מ'דארף דאס הערן, ווייל דאס איז, אויב מ'וויל פארשטיין די רמב"ם'ס וועג פון פון טראכטן וועגן די זאכן, דארפסטו דאס וויסן. זיי זענען געווען זייער קלאר אז וואס יעדער איינער נעמט אן פאר ס'איז אמת, איז מיינט נישט אמת. ס'איז אפשר א סימן אז, אפשר זאג זאג נישט אז ס'איז משוגע, ס'קען זיין ס'איז א סימן אז ס'איז אויפן ריכטיגע כיוון, מסתמא רוב מענטשען נישט אינגאנצען משוגע, ס'איז אלץ א סברא, ס'הייסט נישט, זאג נישט אז ס'איז ממש א פאלעסי, אבער ס'מוז נישט זיין, עטליסט דאס איז וואס די פילאזאפן טראכטן, ס'קען זיין זיי זענען נישט גערעכט, און ס'דא זיכער אחרונים וואס האלטן אז זיי זענען נישט גערעכט, אדער אמאליגע פילאזאפן, און נישט נאר פילאזאפן ביי די וועי, דאס איז א זייער פראבלעמאטישע זאך, יעדע יעדע מסורה פון טראכטן האט אזא סארט זאכן, ס'איז טאקע פראבלעמאטיש, אבער יעדע מסורה פון טראכטן האט אזא אידעע, אז וואס דו טראכסט בשכל הישר איז נישט מוכרח אז ס'איז גערעכט, ס'איז א גוטע פלאץ אנצוהייבן. כמעט יעדער איינער איז מודה אז ס'איז א גוטע פלאץ אנצוהייבן, אדער אפשר ממש יעדער איינער, חוץ פון אפאר, אז ס'איז א גוטע פלאץ אנצוהייבן ווייל ווי דען וועסטו אנהייבן? פארשטייט זיך ס'איז א, יא, מ'דארף דאך ערגעץ אנהייבן, אבער פון דעם, דאס איז א גוטע דוגמא, למשל איך מיין דאס די שאלה למשל אז וואס זעט אונז אויס, וואס זעט אויס אין איין מדינה צו זיין גוט זעט אויס אין א צווייטע מדינה צו זיין שלעכט, יא? מאראל רעלאטיוויזם. איז א שאלה וואס מ'פרעגט שוין פאר, איך זאג דיר, פון די ערשטע מינוט, נישט קיין שאלה וואס איז היינט געבוירן געווארן. און ס'איז עטליסט דארף אונז צו ווייזן אז געוו עטליסט א חלק, לאמיר זאגן אזוי, עטליסט א חלק פון די זאכן וואס איז אונז פשוט, למשל, די רמב"ם זאגט דאך דאס, יא, די רמב"ם רעדט פון מפורסמות, למשל דאס וואס דו גייסט שטייסט אויף אינדערפרי טוסט דיך אן די הויזן, דאס איז נישט מוכרח, ס'איז דא מענטשן, אפשר איז גראדע נישט דא וועגן ס'איז שוין צונאנט דא מ'רישט נאך ווייניג, דאס איז זייער גרינג זיך צו פארשטעלן, פיליסאפיש, נישט למעשה, ווער ווער ס'טוט זיך נישט אן די הויזן אינדערפרי איז א צודרייטער, מ'דארף אים שיקן אין משוגעים הויז, מ'דארף טאקע, ווייל ער איז משוגע, אבער ער איז נישט ראנג.

ניין נישט ביז לאנג די וועסט אפארן ביסט אמאל געגאנגען צו א נוד ביטש ווי לייגט מען די בערזל א גרויסע פראבלעם ס'איז פראקטישע פראבלעמען יא קען זאגן נאך תירוצים אזוי ווי זאגסט מען שעמט זיך מענטשן מענטשן שעמען זיך פאר סאם ריזען ווען זיי זענען אזוי פארשידענע פארשידענע אבער פארוואס שעמט מען זיך האסט נישט פארענטפערט די קשיא אבער על כל פנים מ'קען זאגן אסאך דוחק אלע תירוצים זענען דוחק תירוצים אמת? ווייסט וואס כ'וועל מאכן א תירוץ ס'איז קאלט מענטשן טוען זיך אן הויזן ווייל ס'איז קאלט. פארוואס דווקא הויזן? פארוואס איז מער מאכט אנצוטון הויזן ווי א העמד? ווייל דארט איז מער מער קאלט, דארף מער פראטעקשאן. אקעי, קען זיין מען קען זאגן אסאך תירוצים, הצד השווה שבהן זענען דוחק תירוצים, ס'איז נישט גענוג נישט וועגן דעם האט מען אנגעהויבן צו גיין הויזן, אפשר וועגן יא אפשר יא וועגן א סדרה פון גדול ריזן, צו פרעגן ענטראפאלעזשיסט היסטאריענס, נאובאדי עקטשעלי נאוס וויי ווי וויערינג הויזן, זיי אלע זאגן אזעלכע תירוצים, און נאך תירוצים, און אפשר אזוי ווי זאגסט בטבע האט א מענטש געהאט א בושה פאר זיין גוף, ווייל פארוואס מהיכי תיתי? מוז זיין. יעצט די רמב ם, איינע פון די ביוטיפול זאכן.

נישט קיין סתם יעדע איינער, ס'קען זיין ממש קולטשורעל יוניווערסעל, ס'קען זיין ס'נישט דא, ס'איז דא א מחלוקת צו ס'איז דא קולטשערס וואס מ'גייט בכלל נישט קיין הויזן, איך מיין אז כמעט אפשר דא דריי מענטשן ערגעץ אין בראזיל, און ס'איז כמעט נישט דא, און כמעט אין די גאנצע וועלט אפילו מענטשן וואס זענען זייער ווייט גייען עפעס הויזן נישט, עפעס דעקן זיי זיך צו. שוין איז ממש לאמיר זאגן ס'איז הכי קרוב צו די טבע אנושית אויב ס'דא אזאך יומען נעיטשער, מ'גייט הויזן, אקעי, צו קליינע הויזן צו גרויסע, אקעי, מ'גייט הויזן. יעצט,

די שכל איז, אין אנדערע ווערטער, דאס איז א זאך וואס מ'דארף קענען כאפן, און רוב מענטשן זייער שווער דאס צו כאפן, אדער קען זיך חולק זיין טעארעטיש, עקרונית קען מען חולק זיין אויף דעם, ועל כל פנים, פאר אריסטו און מענטשן אזוי ווי אים, און די רמב ם האט דאך אזוי געזאגט, אבער איך מיין אז ס'איז מיך, מיך איז עס מסתבר, עטליעסט איך וויל ארויסגעברענגען די, די, די, די נקודה, ווייל די מענטשן ווערן זייער גלייך, זייער שנעל סטאק אויף דעם, אבער מ'קען דאס, דאס טיילן, אין אנדערע ווערטער, מ'דארף קיינער נישט זאגט מ'זאל אויפהערן צו גיין הויזן, מ'זאל ווייטער גיין הויזן. יא, אויב איינער איז טועה זאל מען אויפהערן צו גיין הויזן, מוז מען זאגן ווייטער גיין הויזן, אקעי? שאול המלך האט אויפגעהערט צו גיין הויזן, יא געדענקסט? שאול המלך, אבער נארמאל דארף מען גיין הויזן, אבער ס'איז נישט קיין אמת, ס'איז א מנהג, א מענטשליכע מנהג, ס'האט אפשר גוטע ריזענס אפילו, מ'קען זאגן תירוצים דוחק תירוצים, און אפשר אמת'דיגע תירוצים אין א סערטען סענס פארוואס מענטשן פירן זיך אויף דעם, אבער דאס. למדריגת אמת לא יגיע. אין אנדערע ווערטער, אויב ס'דא א זאך וואס הייסט א מלאך אדער א שכל, טראכט, אימעדזשענסט א וועלט אדער א מציאות אדער א מענטש אדער א זאך וואס איז נאר שכל, יא ווייסט מען נישט פון די זאך, נישט אז מ'גייט נישט הויזן, יא, ווייל נישט גיין הויזן איז אויך א מנהג. נישטא בכלל די קאטעגאריע פון מנהגים. עולם השכל איז נישט גורס די גאנצע זאך, מען גייט יא הויזן מען גייט נישט הויזן, הויזן איז נישט קיין שאלה אויף אים, וואס איז די שאלה פונקטליך? איינס און איינס איז צוויי אדער פיר, דאס איז א שכל'דיגע שאלה, דאס גייט זיין אמת, אין אנדערע ווערטער וואס די היינטיגע מענטשן זאגן, דאס איז מוכרח, יא דאס גייט זיין אמת צו מען צו. קען זיין הויזן איז וועגן עוואלושען אז צו פראטעקטן די סעיפטי פון די פרויען און במילא איז בעצם א פארט פון די גוף שוין. אקעי, באט דעטס סטיל א דוחק תירוץ, די גאנצע עוואלושען איז א שטיק דוחק תירוץ.

געפלאנט די וועלט, וואלסטו עס געקענט פלאנען אנדערש גאנץ גרינג. ס'איז שווער? אקעי, אבער דאס איז דאך א נקודה, דאס איז דאך א נקודה. ווייל, ווייל אין אנדערע ווערטער, יעצט ווען אונז זוכן א זאך וואס הייסט נאלעדזש, דאס איז די גאנצע איידיע פון, אויב מ'וויל אינטערפרעטן דארף מען דאך אנקומען צו דעם, יא? אלע זוכן עפעס א זאך וואס הייסט דעת, וואס הייסט ידיעה. דאס גייסטו קיינמאל נישט אנקומען צו ידיעה, ווייל ס'גייט קיינמאל נישט זיין א דבר מוכרח, ס'וועט קיינמאל נישט זיין זיכער. ס'גייט אלעמאל קענען זיין, מ'גייט אלעמאל גרינג, מ'גייט אלעמאל קענען אפפרעגן. אין אנדערע ווערטער, אויב ס'איז פון עוועלושן איז דאך א פאקט אז ס'איז געווען, גראדע איז געווען די עוועלושן. ווען איך בין די גאט, קען איך מאכן א וועלט ווי ס'איז נישט דא די פראבלעם, איך קען מאכן א וועלט ווי מ'האבן קינדער מאכט מען מיט אריינפלאגן א פלאג אין א שטעקער, און ס'איז נישט קיין גרעסערע בושה ווי עניטינג עלס, דער'ס נאו רעשאנעל ריזען וויי שוד בי א בושה בכלל, כ'מיין שווער צו פארשטיין, אפשר קען מען עס מסביר זיין פסיכאלאגיש מיט תורות, אלץ קען מען זאגן, אבער ס'איז גאנץ גרינג, אויב דעמאלטס איז א גוטע נוסח צו פרעגן שוין, האב ליב די נוסח, יא, ווען דו ביסט גאט קענסטו מאכן אנדערש? יא. ווערי איזי טו מעיק דיפרענט, נאט איווען הארד רייט? נאט איווען הארד טו אימעדזשין, נישט נאר ס'איז, ס'איז דא זאכן וואס איז שווער צו אימעדזשינען, אבער די זאך איז אפילו נישט שווער צו אימעדזשינען, ס'איז גאנץ גרינג צו אימעדזשינען א וועלט וואו מען גייט נישט קיין הויזן, אדער א וועלט ווי עס איז נישטא קיין פיס, אדער ווי די זאגסט, אלע זאכן קענען זיין, און דערפאר, די קעטעגארי, די גאנצע איידיע פון וויסן איז נישט חל אויף דעם. מען קען זיך פירן, מען קען טון אסאך זאכן, אבער וויסן קען מען נישט, מען קען דאס נישט וויסן, אפילו איינער וועט זאגן אנדערע ווערטער ער ווייסט, דער אריסטו און דער פלעיטו און די אלע מענטשן רופן עס אפיניענס, רופן זיי אויף ענגליש, איך ווייס נישט ווי מען זאגט אויף אידיש, סברות, איך ווייס נישט, אפיניענס, ס'איז א אפיניען, אלע מענטשן האבן די אפיניען, ס'איז גאנץ א אנגענומענע אפיניען, איך זאג נישט אפילו מען זאל אוועקגיין דערפון, קען זיין אז ס'איז דא גוטע ריזענס פארוואס מען זאל. זאל נישט פורש זיין מן הציבור און אזוי ווייטער, אבער ס'איז זיין אפיניען ס'איז נישט קיין נישט קיין נישט קיין ידיעה און וואס זיי זוכן כסדר און די גרויסע חידוש און ביי די וועי דאס איז זייער שיין מקיש צו זיין וויפיל ס'זענען לעוועלס אפשר איז דא א געוויסע לעוועל וואס ס'קומט נישט אן אבער ס'דא לעוועלס פון זאכן ס'דא געוויסע זאכן וואס די זאכן קען מען וויסן דאס איז די גרויסע חידוש פון פילאזאפיע עטליסט אז ס'דא זאכן אויב דו זאגסט אלע זאכן זענען נאר דאס ממילא אבער נישט אלע זאכן זענען נאר דאס ס'דא זאכן וואס מ'קען וויסן, אזוי עטליסט האט געזאגט, טענה'ן די פילאזאפן, ס'איז דא אין די עומק איז דא פראבלעמען פון דעם, אבער יעדער איינער איז מודה, כמעט יעדער נארמאלער מענטש איז מודה, אז דאס די לעוול אויף ווי גוט מען ווייסט, מעט איז אלעמאל די עקזעמפל וואס מען נוצט, אבער נישט נאר מעט, בעיסיק לאגיק און אזוי ווייטער, די פאקט אז דו ווייסט אזוי ווי די לאדזשישענס האבן ליב צו זאגן, דו ווייסט אלעס, האלב איז אלעמאל קלענער פון גאנץ, יא? ס'איז זייער שווער צו אימעזשענען א וועלט ווי דאס איז אנדערש. נישט נאר שווער, עקארדינג טו די פילאזאפן איטס אימפאסיבל. איווען גאד קענט קענט טשעינדזש דעט, איווען איף יו אר גאד קאוד יו מעיק א פארט ביגער דען א האול? דאזענט איווען מעיק סענס, איז אינקאוהערענט. ביליגע געמאכט קען מען אימעדזשינען, אנלעס יו מעיק איט אינטו א לאדזשיקעל פראבלעם, באט עס איז א פראבלעם עס אריינשטופן, מען קען עס אימעדזשינען, מען קען חלומ'ן דערפון, אבער א א א א א האלב וואס איז גרעסער ווי א גאנץ איז זייער שווער צו, נישט נאר ס'זייער שווער, ס'איז אוממעגליך, איף יו אר אימעדזשינינג איט יור יור סאמטינג איז ראנג, עטליעסט ווי אסום דעט סאמטינג איז ראנג וויט יור ברעין, איט דאזענט עד אפ, רייט? צוויי און צוויי זאל זיין זעקס?

אפקורס. דאס איז נישט קיין משונה. ס'איז א ידיעה. ווער האט דיר געזאגט? דו האסט אריינגעברענגט דא א מושג. איך וויל דיר נאר אזוי ווייזן. און לעקסער געזאגט אראפ זיך. קאם אן זיין. אתה אומר משונה. קודם כל. מ'קען פארענטפערן. צדיק צדיק. אבער אתה צריך ללמוד. די אתה הכנסת אז מ'האט מחדש געווען א מושג וואס הייסט משונה. איך ווייס נישט ווי דאס איז געקומען די מושג. דארף קענען פרעגן צו די מושג אליינס איז מעגליך. אבער ס'איז זיכער אז ס'איז א הנחה וואס דו האסט נישט מוכיח געווען דאס איז לדעתי נישט אמת און ס'איז א זייער שלעכטע הנחה. ניין, איך האב נישט געזאגט אז ס'איז מער משונה, איך האב געזאגט אז מ'קען עס וויסן און די אנדערע זאכן קען מען נישט וויסן, ס'איז נישט מעגליך צו וויסן. והא ראיה. יכול להיות.

קומט אויס אז וואס וועט שרייבען ביסילע דינגען זיך גייט שוין שטרייען דעם ענין. ווענדט זיך, מ'קען זיך דינגען, מ'קען זיך דינגען וועגען זאכען, צוויי און צוויי איז פיר איז פשוט, אבער ס'דא לעוועלס ווי ס'איז קאמפליצירט, וואס מ'ווייסט נאך נישט, יא. א פשוט, סא סא ווי ס'איז טענה'ט א טעות. איין מינוט, האו מעני איז דא וויפיל אמאונט, וויפיל פריים נאמבערס זענען דא, א פיינייט אמאונט אדער אינפיניט אמאונט?

זאכן וואס מיר וויסן, זאכן וואס מען קען וויסן. איך לאז זיי זאכן וואס מיר וויסן. יא. דו ווילסט נאך א אנדערע ווארט, דו רעדסט פון עפעס אנדערש. איך רעד פון זאכן וואס מען קען וויסן. דאס האט דאס האט שכל. דאס איך איך זוך נישט שכל, איך איך זוך זוך וויסנשאפט, נאלעדזש. דאס וואס אונז אינטערעסירט און אלע די די די די מענטשן וואס זענען עוסק אין די עולם השכל זענען אינטערעסירט אין דעם געווענטליך. נישט אינטערעסירט אין אין מאכן בעסערע וואנעס און ווי ס'זאל זיין ווערן ווארעם. דאס איז איין זאך, דאס איז שלא לשמה. כמובן אבער דאס איז דאס איז די איידיע פון די גאנצע איידיע פון וויסן איז צו וויסן. ס'איז נישט געמאכט כדי צו קענען עפעס טון. אויב ס'איז געדייט צו קענען טון קען מען טראכטן צו ס'איז טאקע האט א תועלת אדער נישט. ס'איז נאך א שמועס. אבער מען דארף נישט מאכן די גאנצע הנחה. אטליסט די קדמונים האבן קיינמאל נישט געמאכט די הנחה, זיי האבן געהאט א פונקט א פארקערטע הנחה. און ס'איז דא וועגן וויאזוי צו ווייזן פארוואס דאס קען נישט אלץ אלץ מאכן אויף איינמאל. ועל כל פנים, די ווארט איז אז זאכן וואס מ'קען, אין הכי נמי אויב עס שייך אביסל עס ווענדט זיך, ווען עס שייך אביסל דינגען זיך וועגן זאכן וואס מ'קען וויסן. און וואס מ'קען וויסן בדרך השכל, און ס'קען זיין זיי דינגען זיך קיינמאל וועגן אזעלכע זאכן, ווייל ס'וואלט געווען גאנץ נאריש זיך צו דינגען, אבער נישט מיינט נישט אז אלעס ווייסט מען שוין, דאך דאך דאך ווי געזאגט ס'דא מאטעמאטיק וואס כמעט יעדער איינער איז מודה וואס אז ס'איז אז ס'איז אז ס'איז פיור שכל, און ס'דא זאכן וואס מ'ווייסט נאכנישט, ס'איז דא א נפקא מינה פון יענע זאכן, ס'איז דא גראדע א נפקא מינה אויך פון יענע זאכן, אבער קודם כל דא זאכן וואס מ'ווייסט נאכנישט, מ'איז נאך אלץ עוסק די מאטעמאטיק. די מאטעמאטישענס האבן נאך וואס צו טון, זיי זיי חזר'ן נישט נאר, זיי מחדש אויך חידושים, כ'מיין נישט חידושים, גילוי, מגלה נייע זאכן, נייע פאקטן, וואס מ'האט נישט געוואוסט ביז יעצט, יא. סאו זיי קענען, ס'מאכט אויך נפקא מינות פארשידענע מאל, אבער ס'איז אויך, ס'איז אויך בפני עצמו א זאך, סאו, מ'קען אויסגעפינען, אנדערע ווערטער, דאס דאס וואס דו זאגסט אז די זאכן וואס מ'קען וויסן ווייסט מען שוין, ס'איז נישט אמת. דאס איז דאך די גאנצע חכמה. סא אויב מען ווייסט נישט נישט, עס קען זיין ביז איז די די ענין פון די ענין פון פון פון זיין שכל'דיגע מענטשן איז צו זוכן מער מער אזעלכע זאכן אדער עס אויס אויסצוגעפינען מער אזעלכע זאכן. דאס איז די ענין פון שכל'דיגע מענטשן. נחזור לענינינו. נחזור לענינינו. אקעי יעצט איין מינוט כ'וועל נאר מסביר זיין. נחזור לענינינו. צוריק צוריק צו וועם זיין. נחזור לענינינו.

און ס'איז דא זאכן וואס מ'קען וויסן און ס'איז זייער, איטס עקטשעלי ווערי דעינדזשערעס דיס, דיס איז דיס איז ווערי סקערי, ווייל ס'איז דא א ריזן פארוואס מ'זאגט עס נישט פאר רוב מענטשן, ווייל זיי גייען אויפהערן צו גיין אין הויזן, און אונז דארף אונז זאלן יא גיין אין הויזן, פארוואס? פארוואס? פאר די אלע דוחק'דיגע תירוצים, פאר דעם, כ'מיין, פאקט איז אז מ'דארף גיין אין הויזן, נישט ווייל ס'איז שכל, נישט ווייל דער אייבערשטער אליינס האט געהייסן גיין אין הויזן, דער אייבערשטער קעירט נישט.

אז צי מ'זאל נעמען א אתרוג צו שאקלן די אתרוג דרײַ מאל אדער צוויי מאל, ס'נישט גייט נישט קיין און ס'גייט קיינמאל נישט זיין א הכרח עס צו זיין עני וועג, ס'איז קען זיין גוטע סיבות, כ'האב נישט געזאגט אז ס'שטימט, קיין משוגע'נע מענטשן זענען סתם אויפגעשטאנען איין טאג און נעמען שאקלן די וועג, ס'דא א ריזען פארוואס זיי האבן געטון, ס'דא היסטארישע ריזענס, ס'דא ריזענס על פי קבלה, ס'דא ריזענס על פי משלים, מען איז נישט חולק אויף די אלע זאכן, מ'קען מאכן אויף דעם א משל פאר זייער וויכטיגע און טיפע זאכן אזוי ווייטער, כ'מיין אז עס לערנט אויס פאר מענטשן וויכטיגע זאכן, אלעס קען זיין. אבער ווען דו פרעגסט מיך צו דאס האט א טעם אין די זעלבע וועג ווי נעטשער למשל האט א טעם לפחות לויט וויאזוי ער פארשטייט נעטשער נישט, די יסודות פון נעטשער זענען לכאורה אזוי אין אנדערע ווערטער דאס אז איינס און איינס איז צוויי דאס איז די טייטש א טעם דאס איז נישט קען נישט זיין אנדערש דאס גייט קיין די לעוועל פון ידיעה גייט ער קיינמאל נישט קענען האבן אויף טעם מצוות ביי דעפענישן קאוז דעי'ר נאט עוסק אין דיר עולם ס'דא צוויי מצוות וואס דו גייסט יא האבן די די ידיעה אדער איין מצוה אדער צוויי מצוות ווי דו ווילסט עס ציילן.

האט ער דען געמאכט דרײַצן עיקרים? יא יא אוודאי, אבער נאר איינע פון יענע עיקרים זענען עכט. ער זאגט עס בפירוש, איך האב שוין אויסגעטראכט, שטייט בפירוש אין הלכות ממרים, נישט קיין שום ספק. אז נאר אויב איינער גלייבט נישט. אלע אנדערע פון די עיקרים זענען נישט קיין עיקרים שכליים, דאס איז קלאר. דאס הייסט די ערשטע פינף עיקרים מער ווייניגער, עס איז מער ווי פינף, מער ווי דרײַ, וואס זענען אלץ פרטים פון די ערשטע מער ווייניגער, די זענען אלע עיקרים שכליים, אלע אנדערע זענען עיקרים פאקטן, עס שטייט א עיקר אז דער אייבישטער האט געגעבן די תורה, איך ווייס, עס איז א היסטארישע פאקט, ס'וואלט געקענט זיין א וועלט אנדערש. נישט דא גארנישט וואס איז מכריח אז די וועלט זאל האבן געגעבן געווארן די תורה, גראדע איז געווען אזוי, איז עס וויכטיג צו גלייבן אויב מ'וויל זיין א איד און אזוי ווייטער, איך זאג נישט אז עס איז נישט וויכטיג, אבער עס איז נישט די זעלבע לעוועל פון אמת, רמב"ם זאגט השם אלוקים אמת, הוא לבדו האמת ואין אמת זולתו, דאס איז כולל די תורה, עס מוז אינקלודן די תורה, דער איז נאו וועי, איי דאנט נאו אוו א וועי, אפשר איז דא א וועג, על פי קבלה, איך ווייס נישט, אבער די מקובלים איז דזשאסט עלאבערעיטינג, זיי זאגן אז די תורה איז א וועג אנצוקומען צו דעם, סאו אין דעם סענס איז עס אמת, אבער מצד עצמו איז עס נישט אמת. יא, סא סא ווי קום איך דא אן? יא, סא דאס איז אלץ נאר נאר הרחבה פאר די פאר די נקודה וואס איז זייער שווער פאר רוב מענטשן צו הערן דאס אז אז אלעס וואס אונז און ווי דו זאגסט רוב מענטשן זאכן וואס אונז טוען און ס'קען זיין ס'איז אינגאנצן נישט נוגע למעשה און רוב מענטשן גייען קיינמאל עס נישט טוען, די רמב"ם האלט אז דאס מיינט לשמה, לשמה מיינט די זאך וואס מ'טוט לשם עצמו אלעס אנדערש איז נישט פאר אים, סא לשמה טייטש דאס איז טייטש לשמה ליטערלי אזוי ווי ער זאגט אמת מפני שהוא אמת, אמת טוט נישט גארנישט אמת איז דזשאסט דזשאסט איז טרו, און די אנלי טינג דעט קען דזשאסט בי טרו אר די טינגס דעט אר בהכרח, סא ס'קען זיין אז מעט. אבער זיכער אז גאט, ווייל מ'דארף מעיין זיין צו וואס די לעוול שכל, וואס די מדריגה פון מעט אין די, אין די, נישט נאר מעט ביי די וועי, אלע אלע ענינים שכליים, אבער מעט איז דזשאסט א דוגמא וואס רוב מענטשן זענען מסכים צו, מען דארף מעיין זיין צו מעט איז אזוי אזוי נצחיות'דיג ווי גאט און אזוי ווייטער, אבער דאס איז א גרויסע חקירה פאר ווער ס'וויל אריינגיין אין די חקירה, אבער באופן כללי אלעס אנדערש. איז טאקע נישט, און יעצט דאס דארף מען דא אנקומען זייער זייער אונז דארף מען אנקומען צו דאס זייער קלאר, דערפאר, און פאר דעם איך גיי צוריק איך דריי צוריק די רעדל צו ווי איך האב אנגעקומען צו די גאנצע שמועס, ווען איך הייב אן צו זאגן, און ס'איז דא א חילוק אז דו זאגסט, ווען איך הייב אן צו לערנען א פסוק, איז דא א נארמאלע וועג וויאזוי מען לערנט מען לייענט דאס שכל הישר, שכל הישר איז כ'זאג נישט שכל הישר נישט וויכטיג, ס'איז עטליעסט אזוי וויכטיג ווי אנטוהן הויזן, ס'איז אויך א שכל הישר, א מענטש גייט אויס, שוין, עס איז עטליעסט אזוי וויכטיג ווי אנטוהן הויזן.

שטייט נערגעץ שוין מ'גייט אין פול דארף מען עס נישט אנטון. ווייסט וואס, קען זיין ס'דא אזעלכע פוסקים וואס זאגן ליטערלי דאס סארט דאס סארט לעוועל שטותים. אלא מאי, מיר זאגן אז די וואסער פון די מקווה הייסט הייסט אזוי ווי אנגעטון אוי אזוי צוגעדעקט. ס'איז הלכה איז ביי די וועי אזוי. ממילא קומט אויס אז ווי לאנג מ'גייט צו די וואסער טאר מען נישט. ממילא דו קענסט גיין אין די מקווה ס'זענען קיין יעקישע אידן וואס גייען מיטן הויזן ביז די וואסער ווייל ס'שטייט נישט נערגעץ אז מ'טאר אנדערש. ס'שטייט נישט. און אפשר איז ער אפילו גערעכט. איך זאג נישט אז ס'איז א לעוועל פון צניעות, כ'ווייס נישט. אפשר איז דא א מקום פאר אזא סארט חומרא. די שאלה איז וואס ס'איז א חומרא אין. אויב ס'האט א ריזן, איז איין זאך. אויב ס'האט נישט קיין ריזן. אבער ס'איז זיכער אז די נארמאלע הלכה און די נארמאלע מנהג העולם איז נישט אזוי. און מנהג העולם איז מנהג העולם. אנדערע ווערטער, אין די פול גייט מען נישט הויזן. און שוין. איז פשוט. קען איינער פרעגן א שאלה. מ'מעג מאכן א ברכה אין די פול אן די הויזן? אן די העמד? כ'ווייס.

איך קען נישט פראוון, פראוון איז נישט קיין, עקזיסטירט בכלל נישט אין די עולם התורה, נאר וואס, דאס דאס דאס איז די פאקט, יעצט, עס איז וויכטיג דאס ארויסצוהאבן, פארוואס איז וויכטיג דאס ארויסצוהאבן, וואס וואס האב איך פון דעם, עס איז דאך נישט קיין נפקא מינה הלכה למעשה, ווייל ווי ער זאגט, הלכה למעשה זענען אונז אין די וועלט, מיר זענען נישט אין די טעארעטישע וועלט, אבער עס איז א נפקא מינה ווען עס קומט איינער און ער זאגט דאס איז דאך די נפקא מינה, עס קומט איינער און ער זאגט קום אהער, מיין פשט איז די איינציגסטע פשט, ווייל מאך אויף א חומש אן קיין חיצוניות'דיגע הנחות, וועסטו זען אז עס שטייט אזוי. דעמאלס דארף איך געדענקן אז דאס איז נאר אמת אין עולם ה, אין עולם המפורסמות, אין עולם השכל קען עס נישט זיין אמת, חוץ פון דעם וואס די גאנצע עולם, די אלע זאכן, די גאנצע לעוועל פון מוכיח זיין עפעס שטייט אין א טעקסט איז נישט קיין זאך וואס האט הוכחות מוכחות, עטליעסט נאט אין אריסטאטעל'ס דעפענישן אוו דעמאנסטרעטיוו פרוף, זאגט מיר אפשר כמעט אפשר קרוב אבער זיכער נישט אין אזוי ווי די אלע פשוט'ע קשיות אונז קענען פרעגן, מיט אנדערע ווערטער מ'קען פרעגן די נארישע קשיא, אפשר אפשר דארף מען עס ליינען די ווערטער אנדערש, אלא מאי וועסטו זאגן משוגע. משוגע איז א טענה פאר מפורסמות, נישט קיין טענה פאר מושכלות. ס'איז א גוטע טענה, אבער ס'איז נישט קיין טענה אויף די מושכלות. און דערפאר, דאס איז די נקודה. דערפאר, ווען דו קומסט זאגן אז דער מושכל ראשון איז אזוי, מושכל ראשון מיינסטו נישט, נישט מושכל ראשון, ס'איז א נישט ריכטיגע לענגוויטש. מיינסטו זאגן מיין בויך סברה. אקעי, א בויך סברה איז גאנץ א גוטע זאך. אבער אויב מען גייט יא אריינקריכן אין דעם, דארף מען קענען וויסן און דערפאר אויב וועסט זען אז אנדערע מענטשן האבן א גאנץ אנדערע בויך סברא, האסט נישט קיין גוטע טענה קעגן זיי, אזוי ווי פונקט אזוי ווי אז מ'וועט גיין אין די פלאץ ווי מענטשן גייען נישט קיין הויזן, גייט מען נישט האבן קיין שום ריזן זיי צו געבן מוסר. און ביי די וועי דאס איז קען זיין אקעי כ'וויל נישט מער משוגענע זאכן, אבער דאס איז נישטא קיין ריזן. אויב וואלט מען עס געמיינט אז גיין אין הויזן איז עפעס א מוכרח'דיגע זאך, די גראדע ס'איז א קארס פארט אייביג גייסטו גיין אין הויזן, איז שוין אז מ'טרעפט מענטשן וואס גייען נישט קיין הויזן דארף מען זיי אנשרייען. אויב מ'וועט טרעפן א מענטש וואס גייט נישט קיין הויזן.

זיכער, דאס הייסט, דאס זאג איך, דאס זאג איך נישט דיר, דאס זאגן למשל, דאס וואס זאגט דער רמב"ן און מקובלים נאך אים און פאר אים, אויך פאר אים אביסל, זאגן למשל דאס אז ס'איז נישט מוכרח אז אין די תורה שטייט עניטינג. ס'קען זיין אין די תורה שטייט א' ב' ג' ד', בכלל נישט ווערט בכלל נישט לייגן אויף ליינען די סדר, ס'שטייט נישט, דאס מיינסטו אין דיין חומש איז געדרוקט אזוי. מ'קען עס בכלל לייגן אין א אנדערע סדר, אין די תורה שטייט א סערטען אמאונט פון א' ב', דאס איז די גאנצע תורה. אלף בית גימל און מ'קען לייגן אלע אלף'ס צוזאמען אלע בית'ס צוזאמען, דעי ליטערלי טינק, דעי סיריעסלי טינק סאו, און מ'קען עס נישט מאכן, דו קענסט זאגן ס'איז נישט שכל הישר, אבער דאס איז שכל הישר, דאס איז נישט שכל אמיתי, שכל אמיתי זאגט אז ס'קען פונקט אזוי זיין אזוי, ס'קען זיין, נישט נאר ס'קען זיין, כ'האב דיר שוין געברענגט לעצטע וואך, די מקובלים זאגן, און זייער ערנסטע מקובלים, קען זיין ס'איז א משל וואס זיי זאגן, אבער זיי זאגן אזוי, אז לעתיד לבא וועט זיין תורה אין אן אנדערע סדר. פון דעם זאגט דער רמק, כ'האב שוין געזאגט, דער רמק זאגט, און אסאך אנדערע מקובלים, אז למשל שטייט משיח העט קומען, עט מען נישט עסן יום כיפור, אזוי שטייט אין זוהר. מ'עט עסן גרויסע סעודות, פארטיס יום כיפור. פאסט, פארוואס פאסט, פארוואס פאסט מען היינט, ווייל ס'שטייט אין די תורה, אמת? אין דיין תורה שטייט אזוי, פארוואס שטייט אזוי אין דיין תורה? ווייל דו ביסט אזא סארט מענטש וואס דארף פאסטן יום כיפור. אבער, יא, ער ברענגט א ראיה, ער ברענגט א ראיה, אז שלמה המלך האט מען געגעסן, זעה מעשה זאללער זיין. פון דעמאלט דעמאלט האט מען געליינט די תורה אנדערש שטייט ועניתם את נפשותיכם מ'האט געליינט וחגותם את נפשותיכם אז שטייט ועניתם נעמען ארויס א גימל פון דא לייגען אן עין פון דארט עס איז שטייט וחגותם ווי ווייסט אז שטייט ועניתם ווייל מאמע האט דיר געזאגט זייער גוט מ'דארף אויך גיין הויזן ווייל די מאמע האט געזאגט לעתיד לבא וועט מען נישט גיין קיין הויזן ווייל ס'וועט אויך בטל ווערן די מן שטייט די פסוק יא לא יכנף עוד מוריך מען דארף נישט גיין קיין הויזן.

עס קען נאר שטיין איין זאך, אבער נאך זאך, אפשר שטייט אויך נייעס, אפשר שטייט אויך וויפיל היכלות זענען דא אין הימל, אפשר דאס איז יא מוכרח, מ'דארף מעיין זיין, פונקטליך די עולמות עליונים, דאס וואס די מקובלים רעדן. אוודאי קען מען זיך דינגען, אבער קודם זאג איך וואס איך זאג, און דערפאר, נאך זעהן דיינע, איך ווייס נישט, כ'האב געוואלט עפעס זאגן א אנדערע שיעור היינט, כ'האב פארגעסן, על כל פנים, דאס איז די, דאס איז זייער וויכטיג צו כאפן, דערפאר.